א גוט יאר, היינט איז זונטאג, ס'איז לא שבת היום ולא חודש היום, לייג איך ארויף דא אן עמערדזשענסי, ווייל ס'איז אריינגעקומען פון ארץ ישראל א קול אום שבת פון א אלטן איד, וואס טרייט צו שפילן שפילן בארדיטשובער רב מלמד זכות זיין אויף אידן, און ער זאל נישט מיינען אז איך האב נישט וואס צו ענטפערן, און ער זאל נישט ארומגיין זאגן אז ס'הייסט אז מ'טאר נישט אזוי רעדן אויף אידן און אזוי ווייטער. און ממילא פארשטייסטו מיך וועט ער זיין א חלק פון די מערכה קעגן אונז און ער וועט וועלן בעקן פעדאפיילס, האב איך זיך מיישב געווען איך גיי אים ענטפערן כאטשיג ס'לא שבת היום ולא חודש היום איך מוז אים ענטפערן, כ'וויל איר זאלט קודם אויסהערן וואס דער איד האט צו זאגן, איר וועט הערן, קען זיין ס'איז שווער צו הערן, ער רעדט קודם כל. אז מען טאר נישט זאגן אז אידן הערן אום שבת די האטליין, מען טאר זיי נישט חושד זיין, און נאכדעם וויל ער וויסן פארוואס איך רעד אויף שמעון ברוך'ס טאטן ער איז א שוכן עפר, בין איך אים מסביר שמעון ברוך'ס טאטע איז א שוכן עפר ווייל ער איז געשטארבן און שמעון ברוך לעבט נאך און ער איז א שוכן עפר ווייל ער איז א דרעטליגער נעבעך איז ממילא בין איך אים מסביר די אלע זאכן, און נאך וויל ער וויסן פארוואס אויף מונקאטשער רב זאג איך אמאל שטינקאטשער רב און אמאל זאג איך ער איז א געלונגענער מענטש. בין איך מסביר ער איז א געלונגענער מענטש און ער איז א פיינער מענטש ווען ער זאל זיין אויף די רייט טרעק וואלט מען אונז געקענט הנאה האבן פון אים אבער ער האט זיך אליינס ארויס געווארפן פון כלל ישראל דער נאר וואס ער איז און נאכדעם בין איך מסביר אז דאס וואס דער איד זאגט אז ער העלפט אידן ארויס פון תפיסה דאס איז גארנישט קיין יחוס. ווען ער וואלט דרייסיג יאר צוריק נישט געהאלפן וואלט דרייסיג יאר צוריק ברוך מרדכי געזעסן אויף צוויי יאר און ער וואלט געווען היינט א מענטש און ס'וואלט געווען אכט ניין צען טויזנט קינדער געסעיווט און די זעלבע מיט די אלע אנדערע חזירים. יעצט הערטס אויס דא ווי דער איד רעדט און נאכדעם וועט איר צוהערן וואס איך ענטפער אים.
דו האסט חס ושלום געזאגט אז אידן זענען מחלל שבת און רעדט פון די האטליין שבת, אפשר ס'איז אידן פון אוט אוו טאון, פון ענגלאנד, פון ארץ ישראל, וואס דארט שבת ווערט אויס אסאך שעות פאר אמעריקע, איז פארוואס דארף מען יעדע זאך טראכטן שלעכטס אז ס'איז אידן פון אמעריקע חלילה וואס זענען מחלל שבת?

אבער עטס האטס שוין געהערט וואס ער פארקויפט און יעצט וועט איר הערן וואס איך ענטפער אים. אויף א איד וואס האט אריינגעקאלט א וויכטיגן קאל. קודם כל הייבט ער אן אזוי, ער זעהט אז איך בין חושד כלל ישראל אז דאס קומט אריין אום שבת, קען זיין ס'איז פון אידן פון ענגלאנד, און קען זיין ס'איז פון אידן פון אנדערע פלעצער. דער אמת איז ס'איז קען זיין טאקע, איך ווייס דאך אבער אז ס'איז נישט, פארוואס? ווייל ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן מיר ווער זיי זענען, און ס'איז דא אסאך וואס זיי קומען אריין מיט זייער נאמבער און זיי זאגן מיר אפן אז זיי הערן עס אום שבת און אום יום טוב ווייל זיי מוזן דאס האבן און דאס געט אביסל חיזוק ווען נישט האלטן זיי זיך באנעמען דאס לעבן. כ'מיין, ס'איז נישט דא וואס צו רעדן. אז ס'דא מענטשן וואס זענען ליידער אזוי אפגעפארן און זיי וויינען פארוואס זיי זענען אפגעפארן ווייל זיי זענען נישט שולדיג מ'האט זיי מאלעסטעד, אבער למעשה זאגן זיי אויס דעם אמת. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז אריינגעקומען ראש השנה אויכעט קאלס, ראש השנה איז צוויי טאג אפילו אין ארץ ישראל און אפילו אין ענגלאנד, ס'איז געקומען די גאנצע צייט, אַכט און פֿערציק שעה ראש השנה איז אריינגעקומען קאלס. איך בין נישט חושד קיינעם, איך ווייס פאר א פאקט, איך האב איינער וואס האט מיר פארציילט אז ער קען נישט לעבן אן דעם, האב איך אים געפרעגט איך מעג פארציילן דיין טאטן? זאגט ער יא, און זיין טאטע האט אים געפרעגט וואס איז געשען מיט דיר זאגט ער איך בין געווארן מאלעסטעד קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט אויף מיר און איך ברויך האבן העווי העווי העלפ, סאו למעשה קיינער איז דא נישט חושד. איך זעה ער לעבט נאך אין אלטן אזיאטישן שמאטישן וועג אז נחמיה וועבערמאן האט מען חושד געווען, און ברוך מרדכי לעבאוויטש האט מען חושד געווען, אלעס איז חושד, ניין ניין ניין עס איז נישט חושד ס'איז ס'איז געפרואווען. איז במילא אז איר ווילט אנקומען מיט דעם איידלען בעל מוסר שמועס, פון דעם איז ארויסגעקומען דער חורבן. אזוי ווי איך בין געגאנגען איידלערהייט איך האב געזאגט פאר. דעם בית דין ר' מאיר בראנדסדארפער מיט רב אולמאן און ר' משה האלברשטאם, כ'האב זיי געזאגט מען מאכט משכב זכור אין זשופניק שוויץ, האט מען געברענגט אן עדות אז איך האב שפאצירט מיט אן אשת איש אין ירושלים אין די גאס במילא בין איך נישט באגלייבט. האב איך געשריגן פיין מען וועט רעדן וועגן דעם אשת איש מארגן, היינט גייט מען רעדן וועגן משכב זכור וואס ס'גייט פאר אין שוויץ באד, און ר' מאיר האט ארויסגעווארפן די צוויי עדות און דאס איז משמרת הצניעות. דאס קומט אן פלעט א איידלען פארצער, ס'איז דא אים דער סאפראנאוויטש, איך בין אריין, איך האב אים געזאגט וואס ס'גייט פאר אין שוויץ, זאגט ער מיר איך ווייס, ער איז א גערער, זאגט ער אים האט די בית ישראל געשטעלט, פרעג איך אים פארוואס לאזטו עס צו, זאגט ער איך מוז האבן פון די עדה החרדית א צעטל, טאמער האב איך נישט קען איך נישט פאנדרעיזן. אין די מינוט כ'ל זאגן עפעס אויפן שוויץ, ער, אים דער דאווידאוויטש, וועט מיך אונטערהאקן. סאו בקיצור אויף וועם איז געמאכט משמרת הצניעות? אט דער פרענק און דער פרענקינע וואס זיי וואוינען אין רחביה צו ווי זיי זאלן נישט טוהן וואס מען טאר נישט, אויף דעם האט עס דער גערער רבי געשטעלט? ס'איז דאך אזוי פאלש געווארן יעצט און יעדער קומט מיט אזא איידל ניין וואס זאגסטו? און פארוואס זאלסטו חושד זיין כלל ישראל? איך בין זיי נישט חושד איך ווייס פאר א פאקט איך ווייס ווער ס'קאלט נישט איך ווייס יעדער ווער ס'קאלט אבער ס'דא אסאך וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי האבן מיר געזאגט דו נעמסט עס צו נעמסטו אונז צו אונזער בלאד ליין אונז וועלן מיר נישט קענען עקזיסטירן אזוי אונז מוז מיר האבן חיזוק אונז מוז מיר זען אז איינער שלאגט זיך פאר אונז איר ווייסט וואסערא חורבן מ'האט דא אנגעמאכט אין די פופציג יאר? איר ווייסט פארוואס בית דין האט צוגעמאכט דעם שוויץ? ווייל זיי האבן מורא געהאט פון נחום ראזענבערג? אה זיי האבן געקענט נעמען איין היטמען און אפווישן נחום ראזענבערג, מ'האט שוין אפגעווישט מענטשן. נישט קיין פראבלעם, מען האט מיך קענט דערטרענקען אין די מקווה און זאגן כ'האב מיך דערטראנקען פון זיך אליין. זיי האבן מורא געהאט ווייל איך האב געזאגט איך מאך א משרד קעגן זשופניק'ס מקווה און יעדער וואס איז א פגוע פון זשופניק'ס שוויץ זאל אריינקומען און געבן טעסטעמאני, דארפסט נישט גיין עדות זאגן דארפסט גארנישט טוהן, ס'איז פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאן, ס'וועט שוין גארנישט ארויסקומען נאר מען זאל האבן א מספר. א נומבער וויפיל מענטשן, קינדער אומשולדיגע מ'האט דארטן אומזינסט אין דער ערד געלייגט. און פאר דעם האבן זיי מורא געהאט ווייל זיי האבן יא געוויסט וואס דארט גייט פאר. און ר' מאיר האט מיר געזאגט, נחום, ביי אונז אין תולדות אהרן ווייסט מען אז טאמער פארשפעטיגט מען די מקווה אין תולדות אהרן איז צוגעשפארט, גייט מען נישט אין זשופניק, ווייל יעדער ווייסט וואסערא מקום זימה דארט איז, נישט נאר די. די שוויץ, ס'איז געווען דארט זאגט ער מיר, האט מיר ער פארציילט, ס'איז געווען אמאל א טישל, מען האט אויסגעפראקט מענטשן דארט און מען מאכט מאסאזשעס און אלע קינדער האבן דאס געזעהן, פוי, גרויליג געווען. אזוי האט ער מיר געזאגט. און נאכדעם נאך מער האט ער מיר געזאגט, אז אויבן איז געווען געמאכט מקווה'ס פאר נכים, מענטשן וואס ס'פעלט הענט און פיס און שעמען זיך צו גיין אין א מקווה, האט מען געמאכט דארטן מקווה'ס פאר זיי. קען זיין נישט נאר זיי שעמען זיך, זיי קענען נישט גיין די שטיגן ארויף און אראפ, נישט אין די מקווה נאר אין די שטאט, און דארטן האט ער געהערט אז זיי פלעגן נעמען בחורים דארטן זיך אויסדינגען פאר הונדערט שקל, און ס'איז געווען דריי פיר בחורים און ס'איז געווען נעבעך נעבעך דאן סדום ועמורה מיט מיטן דור המבול מיטן דור הפלגה אינאיינעם. ער האט עס מיר אליין פארציילט, נישט איך האב איהם פארציילט, ער האט עס מיר פארציילט. און ער האט געזאגט ביי אונז אין תולדות אהרן האט מען געוויסט אין זשופניק טרעט מען נישט אריין נאר דאווידאוויטש מאכט דארטן געלט פייפט ער זיך אויס אויף די גאנצע תורה די וואך אין פרשת אחרי קדושים ואת זכר לא תשכב משכבי אשה ס'קומט יעצט זומער ס'ווערט שוין לאנג די טעג און מען זיצט און מען שפילט זיך מען דארף אויסלערנען יעדעס קינד וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה. די סאקמערע חזירים וואס האבן מיך געוואלט אונטערברענגען, איך האב אמאל נאכגעזאגט א א ס'איז א געהעריגע אור זרוע וואס ער איז מסביר אז א ביאה במקצת הייסט אויך א ביאה ווייל די ראש העטרה איז אזוי געבויגן אז ווען מ'גייט נאר אריין מיטן ראש העטרה איז עס שוין א ביאה בכולו. האבן זיי אנגעהויבן צו מאכן חוזק, מ'האט ארום געשיקט איבעראל אין אימעילס, זעה דער חזיר, דער חזיר האט גערעדט, איך בין א חזיר, קוק אריין אין אור זרוע וועסטו זעהן. קוק אריין אין אור זרוע וועסטו זעהן וואס און דער חזיר פארוואס אז דו ווילסט נישט הערן דעם סאבדזשעקט, דער סאבדזשעקט טוט דיר וויי, ווייל דא ביסטו געכאפט נעבעך. עניוועי. יעצט דער איד זאגט מיר דא ווייטער אז ער ווייסט נישט צו ס'איז צוואת רבי יהודה החסיד, צו עס אהער צו אהין אויף צו רעדן אויף א שוכן עפר. יעצט איך וויל דיר זאגן אין הלכות יום הכיפורים אין סימן תר"ו אין סעיף ג' שטייט תקנת קדמונינו, ס'איז א תקנה פון די פריערדיגע וחרם, ס'איז א חרם שלא להוציא שם רע על המתים, מ'זאל נישט מוציא זיין א שם רע אויף די טויטע. אזוי שטייט אין מחבר. דער מחבר זאגט אזוי. יעצט דער מקור דערפון איז א מרדכי, און ס'איז דא דער מקור דערפון איז אז אין תנחומא שטייט אין פרשת ואתחנן שטייט אז. כפר לעמך ישראל אלו החיים אשר פדית אלו המתים אז די מתים דארפן אויך א תיקון ממילא זאל מען נישט זאגן שלעכטס אויף זיי ווייל מען הערט עס אין הימל אויך על כל פנים וויאזוי ס'זאל נישט זיין ס'איז א חרם הקדמונים ס'איז אינטערעסאנט איר זארגט אייך אזוי פאר לשון הרע קודם כל וויאזוי מעגט איר אויסהערן מיין האטליין און קודם ס'איז דאך גע'אסר'ט סאו איך בין דאך אויך אין חרם און ס'איז גע'אסר'ט און נאכדעם ס'איז דאך פול מיט לשון הרע דער האטליין. אז איר קומט אן מיט דעם איידלן פנים דארפט איר דאך וויסן דאס איז לשון הרע. אז איר ווילט פעיסן ריאליטי איז דאס יסודות הדת און דאס ראטעוועט כלל ישראל. ס'איז גארנישט קיין לשון הרע ווייל אויף חזירים מעג מען און מען מוז רעדן לשון הרע. און אפילו ווען איך רעד אסאך מאל אויף שוכני עפר דאס איז ווייל מענטשן קומען זאגן מיין רבי האט עס מיר געטון, מיין רבי האט מיר אראפגעצויגן דעם זיפער, מיין רבי האט מיר אראפגעצויגן די הויזן, מיין רבי האט מיר געמאכט משכב זכר. מיין רבי האט מיך גענומען אין מקווה און ער האט מיר געטוהן וואס מען טאר נישט, סאו למעשה האב איך דאך נישט וואס צו ענטפערן, מוז איך דאך אים זאגן אזוי ווי מען פלעגט אלץ זאגן ביסט א ליגענער, איך ווייס דאך אבער אז ס'איז אמת, מוז איך אים זאגן דער רבי איז געווען דער זעלבער חזיר, די פעקט וואס ער איז געשטארבן מיינט גארנישט, ער איז געבוירן אין די ערלי טוועניס אדער טוירטיס און ער איז שוין אפגעשטארבן, ס'האט זיך אויסגעלאזט זיין וויזע, אבער דאס מיינט נישט ער האט גוט געטוהן. און איך האלט בכלל מען דארף אויף אלע מענטשן וואס זענען פעדעפיילס וואס זענען באוויסטע חזירים דארף מען בויען שווארצע מצבות יעדער זאל וויסן מען זאל זיך וואטשען פון זיי ס'קען זיין זיי זענען נאך קאנטעמינעיטעד זענען קאנטעידזשעס אפילו נאכן טויט יו נעווער נאו וואס זיי טוען דארט אינטערערדיש די חזירים אזוי ווי איר זאגט צדיקים במיתתן קרויים חיים זיי לעבן נאך דארט יעצט וויל איך אייך זאגן נאך א זאך איך זעה אז איר זענט אלט אזיאטיש פארמישט אינגאנצן איך האב נישט גערעדט אויף דעם שוכן עפר. אויף דעם איד הערקא טויב וואס ער איז געשטארבן, ער איז געווען א ראש הקהל, א וואוילער איד געווען, איך האב אויף אים קיין ווארט נישט געזאגט, איך האב גערעדט אויף זיין זון וואס ער לעבט, שמעון ברוך איז א חזיר א מנוול, אויף אים האב איך גערעדט, און איך וועל ווייטער זאגן ער איז א חזיר א מנוול און ער איז א מסור, ער איז איינגעמסרט, אומזינסט האט ער מיך געוואלט איינמסרן, און ער האט איינגעמסרט. דעם לעבאוויטש, מאיר לעבאוויטש, בשלמא ווען ער זעצט אים איין הייסט עס נישט קיין מסירה, הייסט עס ובערת הרע מקרבך, אבער ער האט דאס געוואלט סתם כאפן פון אים אפאר טאלער, אויף דעם חשבון ביסטו געגאנגען, דאס איז געהעריג א מסירה, דו חזיר און דו מוסר וואס דו ביסט, אויף די חברה זענען מיר אונז מתפלל יעדן טאג, ולמלשינים אל תהי תקוה, און מהרה תעקר ותשבר ותמגר, און ס'איז אויך געזאגט אויף אהרן טייטלבוים. און ווייסט אויף וועם נאך? ס'איז געזאגט אויף זאליקאן, און ס'איז אפילו געזאגט אויפן שטינקאטשער רב. דער רשע האט גענומען זיין טאטן צום בגץ אין ערכאות. איך געדענק איך בין געווען א יונגל, סאטמאר רבי האט געשריגן קולות, זיין ברודער איז געקומען אריין זיך געזעגענען האט ער געשריגן, וואס? דעם טאטן אין בגץ? האט ער אנגעהויבן, נישט איך, מיין ברודער, אזוי זאגט דער רבי, ער זאל שוין ארויסגיין פון דארט, ווער געדענקט נישט דאס אלעס?

ער איז נאך געווען ביזי ווארפן סנאובאלס אויפן שמש. דאס מוזט איר אייך אויסלערנען, ער איז א געלונגענער מענטש, ווען ער זאל וועלן תשובה טון און צוריק דרייען. איר זאגט אז ער טוט ארויסנעמען אידן פון תפיסה? ער איז א שייגעץ, ער נעמט ארויס אלע חזירים און שטעלט אין די גאס. ווען נישט דער שייגעץ וואס ער דרייט דאס אן וואלט מען אונז געהאט שוין צעליגע חזירים יארן צוריק אין די אין תפיסה, און די אנדערע וואלטן למען ישמעו ויראו וואלטן זיי עס נישט געטון, ס'איז געווען א הפקר וועלט דא, ס'איז געווען אזוי הפקר פונקט ווי ס'איז א מצוה צו עסן און טרינקען פירים, אזא מצוה איז געווען צו כאפן יעדעס יונגל און אים מאלעסטן מאכן משכב זכר, אורל סעקס, ענעל סעקס, עניטינג יו קען טינק אוו. און א זכות. ס'געווען א מצוה לכתחילה, און ווער האט עס נישט געטוהן, יעדער רב, יעדער רבי, יעדער שיינער איד. חיים האלפערן אין לונדון האט עס געטוהן, און נאך קומט נאך דער נאראלער און זאגט מען זאל רעדן צו די רבנים, יו שוד קאל די רבנים, וועל ווי דיד, ווי קאל די רבנים, חיים האלפערן דער שייגעץ, ווי קאל דעם. און נאכדעם האסטו אין ארץ ישראל בערלאנד. היינט איז ער אין מאראקא, רבי נחמנ'ס ציון גייט מען אריבער טראגן אויף די חברה גייען נאך אויפגראבן רבי נחמן אים טראגן אויף מאראקא ווייל זייער רבי גייט שטארבן אין מאראקא און ער מוז קומען צום רבינ'ס ציון אין אומאן. און נאכדעם וועם האסטו נישט? דא האסטו די גאנצע קרו, דא האסטו צו הייסט ער מנשה פיליפ צו הייסט ער גאלאנטער רב אלעס חזירים פון קאפ ביז פיס. סא דאס אלעס האט מען געמעגט, יעצט וועט מען אנהייבן חפץ חיים מיט די פרומע, און מען טאר נישט רעדן לשון הרע, דער חפץ חיים זאגט קלאר ווען איינער איז א ווען ער טוט מזיק זיין א רבים ווען ער איז עובר עבירות שבתורה בפרהסיא איז מען א מצווה מפרסם, א מצווה מפרסם זיין, קוקטס נאך אזוי לאזט ער אויס נאך די הקדמה דער הייליגער חפץ חיים, איך האב אויך אמאל געלערנט חפץ חיים מיר טוהן נישט פארקויפן חפץ חיים. סאו דאס איז וואס איך וויל אייך נאר מסביר זיין, ווערט נישט יעצט אין דער הייליגער רבי האט געזאגט אמאל סאטמאר רב דער גרעסטער רחמנות איז דער בארדיטשובער רב, מען האט אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער יעדער שייגעץ וואס ער וויל עפעס מאכן לצנות פון די תורה פון דעם ענין פון הוכח תוכיח את עמיתך זאגט מען בארדיטשובער רב האט זיך אויסגעטענהט מיטן אייבערשטן. בארדיטשובער רב האט געוואוסט ווער דער אייבישטער איז, ער האט משיג געווען, ער איז צאמגעפאלן פארן אייבישטן, נישט זיך אויסגעטענה'ט, און אז דער איד האט ארויסגעזאגט א ווארט וואס דאס איז געווען א מליץ טוב אויף אידן איז דאס געווען מיט זיין פנימיות הלב. ס'איז געווען אמאל א רבי, ער האט אויך נאכגעמאכט דעם בארדיטשובער רב, האט אנגעהויבן מליץ טוב זיין פאר אידן, אה, די אידן זענען גוט, זענען גוט. האט דער הייליגער בעל שם געזאגט אזוי, דו ווייסט ווי דו סאונדסט, דו סאונדסט אזוי ווי א איד וואס האט נעבעך פארלוירן זיין ווייב, זי איז געשטארבן, זי האט אים איבערגעלאזט דריי קינדער, האט חתונה געהאט מיט א צווייטע ווייב, און יעדעס מאל ווען מען קומט אהיים הייבט זי אן צו זאגן, דו ווייסט, דיינע קינדערלעך, זי האט אויך געהאט אפאר קינדער וואס זי האט אויך מיטגעברענגט, פלעגט זי אבער רימען און לויבן זיינע קינדער, דו ווייסט, דיינע קינדערלעך זענען אזוי וואויל, דיינע קינדערלעך. זאגט דער הייליגער בעל שם, דו ווייסט ווי דאס שטעכט אים, ער וויל פארגעסן אז ס'איז דא דיינע קינדער, ס'איז דא מיינע קינדער, ער וויל פארגעסן פון דעם ערשטן ווייב וואס ער, די, אין אדם, מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונה, ער פילט זיך אז ער האט געהאט א מורא'דיגן דורכפאל, ער ווייסט זיך נישט ווי צו באהאלטן זיין צער, שטאטס מען זאל פארגעסן דערפון הייבט יעדעס מאל אן דיינע קינדערלעך דיינע קינדערלעך, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט די זעלבע איז ווען א צדיק איז ממליץ טוב אויף כלל ישראל און ער איז נישט דערביי הונדערט פראצענט זאגט ער דעם אייבערשטן טוט עס וויי, דיינע קינדערלעך דיינע קינדערלעך, דאס מיינט אזוי ווי. זענען גרויסע שקצים חס ושלום נאר איך בין ממתיק אויף די דיינע קינדערלעך דיינע קינדערלעך דיינע קינדערלעך לאז אפ ווער נישט קיין בארדיטשובער רב סאטמאר רב האט געזאגט ער איז דער גרעסטער רחמנות צווישן אלע תלמידי בעל שם יעדע שייגעץ שטיק לייגט מען אן אויף אים ער האט עס געזאגט ער האט עס געזאגט און אמאל זאגט מען אזאלכע דברי מינות און כפירה כלפי מעלה מ'איז ממש מטיח פיו כלפי מעלה וואס קומט זיך אויף דעם

מיט דעם גאנצן מייל און סטאוו זיין האמער אונז טויזענטער פגועים, און ווער האט עס געטוהן? דער גרויסער רבי! ניינציג פראצענט האט זיך אנגעהויבן אין חדר. סאו וואס איך וויל דא באמת איז געווינען און מונקאטשער רב זאל שוין ווערן א נארמאלער מענטש. ער האט גענומען זיין טאטן אין ערכאות דאס וועט ער באצאלן, דער אייבערשטער וועט אים דאס באצאלן. למען יאריכון ימיך, דרײַ און זיבעציק, קענסער, אפגעפייגערט, טו בעד. אבער איין זאך. שטעל כאטש דעם באדן, דעם בעיס, דעם באזע, וואס דאס הייסט דער מונקאטשער בית המדרש, שטעל עס כאטש אן די רייט טרעק, שטארבסט אפ, לאזסט כאטש איבער א נארמאלע ירושה, לאט ער איבער חיים לוזער, א מאלעסטעד קינד וואס ער גייט מיט מאיר לעבאוויטשן און ער טרייט צו אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטימס, קאמאן, ווי עסטו אנקומען? סאו רבי איד איך וויל אייך פרעגן נאך א זאך, איר זענט געגאנגען איר האט מיך אריינגערופן אום שבת, איך האב עס געלאזט שפילן מיטן דאטום און מיט אלעם, מען זאל זען איר האט מיך גערופן שבת פייוו פיפטין, פארוואס האלט איר אז איר מעגט מיך רופן שבת? סאו וואס איך בין עפעס א מחלל שבת חלילה? וואס רופט איר מיך אין שבת? מיין טעלעפאן טאר נישט ארבעטן אין שבת? קאלט איר מיך אריין איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל רבי איד. איר האט עס נישט געטארט טון, איר געדארפט זיך אויסרעכענען אז ס'איז נאך אין ארץ ישראל איז שוין טאקע נישט שבת אבער דא איז נאך שבת, נאר וואס דאס איז די אלטע אזיאטישע בארמעשע און רעדט אזוי שיין און איידל און זאל נישט חושד זיין אידן, און עט די ענד אוו די דעי ליגט אונטער דעם אזא מין שלאנג אריינגעלייגט יענעם אריינצופליקן. סאו בקיצור, איך האף כ'האב אייך אלעס קלאר געמאכט. קודם כל רעד איך נישט אויף שכנא אפער, כ'רעד נישט אויף שמעון ברוך'ס טאטן, איך רעד אויף שמעון ברוך אליינס. נאכדעם דער מונקאטשער רב וואלט געקענט זיין דער נארמאלער גראדער געלונגענסטער רב, און איך האף נאך פאר ער וועט שטארבן עט ער נאך פאררעכטן זיין קהילה, אבער ווען נישט האט ער גארנישט וואס ארויפצוקומען אויף יענע וועלט. דער מנחת אלעזר האט געזאגט איך געב נישט איבער פאר מיין איידעם די קאנסעס פון די רבנים. קיינער גייט נישט בלייבן מונקאטש רב, איך בלייב מונקאטש רב ביז משיח קומט, ווייל ער האט געזען אז זיין איידעם איז נחמץ געווארן, ער האט שוין געזען דעמאלטס אז ס'טויג נישט, ער האט אויף אים געשריגן מיט אלעם. זענען געקומען אויף צו די צו די חתונה זענען זיי געקומען די אלע ציוניסטן דארטן פון די ווי ער איז געקומען פון פוילן צו פון ווי ס'נישט וויכטיג, ער האט אבער געהאט דרך ארץ פאר זיין שווער, ער האט זיך נישט געוואלט זעצן אויף זיין בענקל, כ'האב געהערט אסאך זאכן וואס ער האט נישט געוואלט און ער האט געהאט דרך ארץ פאר זיין שווער. ער האט געוויסט ער איז נישט זיין שווער. כאטש ער איז געווען א תלמיד חכם מופלג און ער האט געפירט די ישיבה מיט אלעם. בקיצור איז יעצט איז געקומען מונקאטש רב פון בארא פארק ער רופט זיך מונקאטש רב און מאכט א בתי זונות. דארפסט עס רופן געי בעט רב נישט קיין מונקאטש רב. דאס איז דעם גרעסטן געי בעט אין די ארטאדאקסישע קהילה וואס איז דא. סאו.

העמא חנונים, דאס איז אזא שייגעץ א פארפוילטער איד. דער שטערן דא און משמרת הצניעות אין ווילימסבורג האבן אים געזאגט ליסן דער ראזענבערג גייט אונטערברענגען משמרת הצניעות וועט מען נישט קענען מאכן קיין געלט שלום שניצלער וועט נישט קענען באקסן מער מענטשן ווען זיי נישט וועלן באצאלן. איך בעט דיך געב ארויס א בריוו אז איך האב גערעדט מיט אים און איך האב מיך פאררופן אז ער האט געזאגט אז איך ער האט אויסגעהערט מיין האטליין און איך האלט אז ס'איז גוט און ממילא טוט ער עס מכחיש זיין ממילא וועל איך צושפארן דעם האטליין די לצים וואס עס זענען יענקל חנן איז ביי מיר אן אפגעפרעגטער שייגעץ ס'איז דא דארט א שוויץ באד אין זשופניק וואס מ'איז מטמא קינדער יארן לאנג און יענקעלע חנן ווייסט עס. פונקט אזוי ווי סאפראנאוויטש ווייסט עס. און יענקעלע חנן זאגט נאך ער איז משמרת הצניעות און ער לויפט ארום און ער שרייבט דא בריוון אין צייטונגען אין איד און אין בלאט. ווער איז יענקל חנן? ביי מיר איז ער א אפגעפרעגטער הונט. איך ווייס קען זיין ער גאר א ספרדישער אויך. איך ווייס נישט ווער ער איז איך קען אים נישט איך האב דעם מענטש קיינמאל נישט געזעהן און איך בין מודה אז איך האב קיינמאל מיט דעם מענטש נישט גערעדט. ער זאגט אז איך האב געזאגט אז ער האט געזאגט און ער איז מכחיש ער האט נישט געזאגט ס'איז שקר איך האב אינגאנצן מיט דעם מענטש נישט גערעדט איך קען אים נישט איך וואטש מיך צו רעדן מיט די שקצים ווייל באלד וועלן זיי טוהן די זעלבע וואס זיי האבן געטוהן מיט מיינס א חבר מ'האט אים געווייערט און נאכדעם האבן זיי געזאגט ער האט געוואלט ארויסנעמען געלט וואס ווייזט זיך יעצט אויס ס'איז שקר די גאנצע מעשה משה טעראריסט פרידמאן וועט שטיין אויפן סטענד. איז דאס איז די גאנצע זאך וואס דא טוט זיך, מען ברענגט יענקעלע חנן האט געזאגט, יענקעלע חנן איז א שייגעץ א פוסטער שטריק וואס ער האט צוגעלאזט אלע יארן און זופניק שוויץ א בית זונות און איבעראל פאר וועם ער האט מורא געהאט האט ער נישט געטשעפעט, דעס האט אים געזאגט יענקל העסט מיך טשעפען וועל איך קומען מיט א קרויבאר כ'וועל דיר דעם נאז אויספליקן, איז ער געשטאנען ווייט זיי האבן געוויסט וועם זיי טשעפען. די זעלבע איז נישט משמרת הצניעות דא אין ניו יארק? זע גייט ער און שרייבט א בריוו ער האט געזאגט ווער ביסטו? ס'געווען אזוי מ'איז געקומען זאגן היטלערן אז דער פויפסט דעמאלטס ס'געווען אין נײַנצן פֿערציק גלאבט נישט מ'זאל גיין אין מלחמה פרעגט ער אנטשולדיגט וויפיל דעוויזיעס האט דער פויפסט? ווער איז ער ער זאל מיר זאגן? היטלער האט אויסגערעכנט האט דרײַ הונדערט און פֿערציק דעוויזיעס. פארשטייסט עס קומט זאגן יענקעלע חנן וויפיל דיוויזיעס האט יענקעלע חנן, יענקעלע חנן איז א שייגעץ וואס ער האט א היסטרי פון גנב'נען געלט עקסטארטן געלט פונקט אזוי ווי די אמעריקאנער און פון וועם וואס מ'זאל מורא האבן האבן זיי נישט געטאטשט און אין זופניק שוויץ האבן זיי נישט געקענט טאטשן ווייל די עדה האט עס געבעקט. און יעצט האט שוין די עדה צוגעשפארט זייער גאנצע צייטונג הער איך, ווייל ס'איז נישט דא קיין געלט, זיי וועלן אונטערגיין הרים כדונג נמסו, זיי האבן אונז געגעבן טרייפות צו עסן, און די אלע צדיקים וואס האבן עס געגרינדעט, צו ר' יהושע לייב דיסקין צו די אלע, די פלאמען אין הימל, וואס מ'האט געטון, מ'האט גענומען נבילות און טרייפות און מ'האט עס געגעבן צו עסן, יעצט איז געווען א חלוקה, פון ווי איז דא פלייש, ס'איז נישט דא קיין פלייש, ס'איז נישט דא קיין נאר די. די פארפרוירענע וואלט נאך געווען אביסל פון פוילן, אבער פון ווי איז דא אזויפיל טויזענטער טאן פלייש? ס'איז אלעס פון די אראבער, ס'איז נבילות און טרייפות, מ'האט שוין געכאפט ביי די או יו, זיי האבן שוין געהייסן די בעסטע הכשר, זיי האבן אויכעט פארקויפט טרייפה'נע פלייש. ס'איז גארנישט, ס'איז לופט געשעפט די גאנצע זאך, ס'איז אן אונטערגאנג. דוד שווימער האט דעמאלטס געשריגן רבותי דאס פלייש איז פון די אראבער, זיי האבן אלע לעיבלס האבן זיי געהאט אליינס. און מ'האט אים ארויסגעווארפן, ס'איז א גרינגער וועג אזוי צו פטור ווערן, אבער דער עולם איז נישט פארשוויגן. מיר האבן געזאגט הונדערטער ירושלימ'ער אידן זיי האבן אוועקגעווארפן ס'פלייש אין גארבידזש. רבי הערשעלע ספינקא האט זיך מורא געהאט פאר די סאטמארע שקצים, מ'האט דאך געליטן פון זיי און קראלע. איז דער סיגעטער רב האט אים אריינגעשיקט אויף פסח א גאנצע בהמה, בהמה פלייש, האט ער געהייסן מ'זאל עס צוריק שיקן, מ'האט עס צוריק געשיקט האט דער סיגעטער אנגעקאלט, אה, דו געדענקסט זיך נאך די מכות, איילת ציון וועסער מכות? האט ער געזאגט פיין שיק עס מיר צוריק און ער הייסט די רעבעצן ווארף עס אין גארבידזש דעטס איט. דאס איז טעראר, דאס איז שקצים, דאס איז נישט תורה, דאס איז נישט אידישקייט, דאס איז נישט מענטשליך. סאו יענקעלע חנן העט מיר זאגן יענקעלע חנן האט גערעדט מיט נחום ראזענבערג, יענקעלע חנן נחום ראזענבערג רעדט נישט מיט דיר, יענקעלע חנן נחום ראזענבערג רעדט נישט מיט קיין איינע פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן ווייל זיי זענען שקצים. יענקעלע חנן נחום ראזנבערג רעדט נישט מיט סאפראנאוויטשן ווייל ער איז א שייגעץ, נישט ווייל ער מאכט זנות, ווייל ער פארשווייגט זנות ווייל ער האט מורא פאר די עדה, און יענקעלע חנן נחום ראזנבערג רעדט נישט מיט אזא שייגעץ ווי דו, און יענקעלע חנן נחום ראזנבערג רעדט נישט מיט קיין איינער פון די עדה החרדית, זענען די זעלבע שקצים, נאך די האלב יאר מ'האט געזען ס'קומט נישט אריין קיין געלט פון די. ניט איז געגאַנגען רב מאיר מיט אַלע צוויי רבנים, זיי האָבן געזאָגט, מע קען עס עפֿענען, נאָר מע זאָל גיין מיט הויזן. ס'טײַטש אַזוי, אַז איינער וויל גיין מיט אַ זונה, זאָל ער גיין מיט הויזן, זאָל עס נישט אויסטאָן, נעמען צו דער זײַן אין דער האָנט. דאָס איז וואָס די רבנים האָבן אונדז געלערנט, און דאָס איז שוין רב מאיר בראַנדסדאָרפֿער כּבֿודו במקומו מונח. ער איז אויך געווען אײַנגעשטעלט פֿאַר די עדה, און ער האָט געטאָן וואָס די עדה האָט אים געזאָגט. און דער אנדערער ר' משה האלבערשטאם אויכעט, און דער דריטער רב אולמאן אויכעט, ער טוט נאך היינט, טוט נאך אויך היינט וואס די עדה האט געזאגט. שוין, דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי ווייל ס'האט געמוזט רעאגירן אויף דעם איד וואס ער האט אריין.